משיחת ערב פסח תשמ"ח. ויש לומר אז דאס אויך דער קשר וואס מ'האט דערמאנט פריער, לכאורה דער דבר בלתי מובן וואס אין אמירת סדר קרבן פסח וואס מ'זאגט דאס בסמיכות לתפילת מנחה איז מען דערנאך מסיים אז ואם נמצא טריפה לא עלה לו עד שיביא אחר און דאס איז לכאורה א סיום וואס דער טוב הנראה והנגלה בזה זעט זיך ניט אן לעיני בשר, און לכתחילה בפשטות האט געהאט דער דין געדארפט שטיין מלכתחילה, ווארום די אלע קרבנות האט מען זיך בודק געווען קודם הקרבתן, במילא על אחת כמה וכמה קרבן פסח. דאך במילא איז שוין נוגע אט דער דין אז אויב נמצא שלא ווי ער דארף צו זיין דארף ער גלייך אין דעם זעלבן ערב פסח נאך איידער ער גייט מקריב זיין דעם וואס נמצא באופן כך וכך ביזן טריפות און מומין הגלויים וואס דאס איז דאך די מומין הגלויים לפני הקדוש ברוך הוא וואס פסח האבן זיך אידן צו טון מיט מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו.

וואס אט דא איז אויכעט וואס מען זאגט דא, און דער דיוק אין דעם לשון לא עלתה לו, האט געדארפט שטיין לכאורה לא יצא ידי חובתו וכיוצא בזה, וואס אט דער לשון פון דער עליה, וואס אט דא זאגט מען א הלכה אז עס איז דא אין דער גאנצער ענין החלום פון גלות איז אלס בתכלית השלימות, און דערנאך גלייך טאנצט מען זיך אריין מדלג על ההרים מקפץ על הגבעות פון גלות.

אבער די אותיות אליין זענען שולל, ביז וואנעט וואס איז גארניט דא קיין יכולת אויפן מקום און יכולת אויפן ענין הגלות, זאל דעמאלט אז מען פארגלייכט דאס און מען פארבינדט דאס אז שטייט בגלוי די יחידה שבנפש וואס דאס איז פארבונדן מיט מצאתי דוד עבדי, וואס דאס שטייט און די גמרא טייטשט דאס במיוחד אויף משיח צדקנו. וואס איז בהיסח הדעת לגבי דעם דעת פון לעתיד לבוא, אף על פי וואס נשיא דורנו האט זיך געהאלטן אין איין שטורעמען וועגן דערמאנען און וועגן עד מתי און מתי יבוא און כלו כל הקיצים און דאלאי גלות וכל הענינים וכו', וואס אט דאס איז אויכעט דער שינוי אין דעם לשון, און מען זאגט דעם לשון ואם נמצא, וואס לכאורה וואס איז דא דער ענין פון נמצא דארף שטיין אז אויב ער איז אזוי. נאר דאס איז פארבונדן ביי א אידן עצמו, נישט אלס בירור, בירור, וכיוצא בזה, נאר א סך א העכערן אופן, ס'איז למעלה מכל ענינים פון בירורים, ווארום ער האלט שוין ער איז שוין א משיח איד, במילא האט ער צו טון מיט מצאתי דוד עבדי יחידה שבנפש, וואס אט דעמאלט די כל עניניו זענען אין אן אופן פון מצה.

איז געווארן א ענין פון טרף על ידי עבודתו, און וואס ווערט דעמאלט אויפגעטון, ביז וואנעט אט ביז וואנעט אז מען געפינט און מען ברענגט אחר אז די גאנצע עבודה וואס וועט זיין לעתיד לבוא איז עס אן עבודה אחרת לגמרי העכער אפילו פון אט א דעם אחר וואס מען זאגט אין דער הגדה ולא אחר ווי מען גייט מען ווייס אז מען שטייט העכער פון שרפים און פון מלאכים און פון חיות הקודש זאגט מען אויכעט הוא ולא אחר און מען טייטשט עס אפ אז דאס מיינט מען דער ענין פון עולם האצילות, איז דאך אבער אצילות אליין אויכעט אן עולם בערך פון די עולמות שלמעלה מזה ביז בערך צו די ענינים און די מעמד ומצב הכללי והעיקרי וואס איז לגמרי שלא בערך פון עולמות ומדידות והגבלות ווערט דאס דער אמת'ער אחר, א בדוגמא נאך העכער פון דעם הוא ולא אחר, אבער דעמאלט דארף מען דאך שולל זיין דעם אחר און דאס זאגט מען אז דאס אזא מין אחר, בדוגמא פארבונדן מיט עבודת התשובה, יוסף לי הוויה בן אחר, טייטש דאך אפ דער צמח צדק וואס נעכטן איז געווען יום הסתלקות ויום הילולא שלו. אז דאס איז דער ענין אז מען מאכט א בן, פון דעם בן מאכט מען אויכעט ער זאל האבן די דרגה פון אחר, און דאס זאגט מען אין דער הגדה אז נאך דער עבודה פון ערב פסח ווייסט מען און מען קומט ארויף און מען זאגט עס בדיבור בקול לעיני כל העמים אז דאס איז לא אחר אפילו פון אט דעם אחר וואס גייט אפילו מאצילות וכיוצא בזה, ביז אויכעט יש לומר אפילו פון אט דעם אחר וואס מען זאגט הוא ולא אחר של אין דער הגדה, און אפילו פון די דרגה פון הוא כביכול וואס דארטן איז דארף מען שולל זיין ולא אחר, שטייט מען אין אזא מין אופן אז ס'געפינט עד שיבוא אחר, אזא מין סארט אחר וואס איז אינגאנצן שולל ושלא בערך,

אז ס'ווערט אחר אפילו בערך פון רובא ליה אחר כמוזכר לעיל, אן עבודה שלא בערך כלל וכלל, ביז וואנעט אז מ'קען גארנישט דערמאנען ביידע עניינים צוזאמען, און דאס וואס מ'זאגט אז מזכירין יציאת מצרים אפילו אין גאולה על ידי משיח, איז דאס דערפאר וואס מ'נעמט מיט די אלע גוטע זאכן וואס אין דער ירידה שטייען זיי בקיומם, ואדרבה בתוקף בתוקפם שלהם ובגלוי ביז מען זעט עס בעיני בשר עד לאחרי משיח, און כמבואר אויכעט בארוכה אין דעם המשך האמור ובכמה מקומות אז די דרגה און דער אויפטו וואס איז דא אין תשובה,